בית חלקים משיחת כ"ד כסלו תשנ"ב.
ועי' אז מ'לערנט זיך אפ פון חנוכה מאכט עס ליכטיג אז דעם גאנצן יאר דארף עס ביי א אידן זיין אין אן אופן אז יעדער טאג דארף ביי אים צוקומען א ליכטל מערער וויפיל ס'איז געווען א נר מצוה,

און מאכט דערמיט ליכטיג זיין לעבן און זיין חדר און זיין ארום, און זאגט דאס אויכעט אז מען האט דער ענין פון פרסומי ניסא, וואס דאס איז אויך איינע פון די תנאים אין חנוכה אז מען זאל מפרסם זיין דעם נס פון חנוכה,

און אין דער, דורך די טיר פון דער הויז דארף עס מאכן ליכטיג, אין דעם חצר און אין די הויף וואס ארום דער הויז, און אין דער גאס וואס ארום דער הויז, וויבאלד אז דארטן לעבט א איד, דארף אויכעט דער איד באלייכטן אויך די גאס, אז אויך די גאס זאל זיין באלויכטן מיט די גוטסקייט. אז זאל אומעטום זאל מען עס זעהן, אפילו א ניט איד אז ער גייט דורך אין די טעג פון חנוכה אין א גאס וואו ס'לעבן אידן, זעהט ער אז ס'איז געווארן, צוגעקומען א נייעס וואס איז נישט געווען מיט. עטליכע טעג פארדעם אדער מיט א טאג פארדעם, און דאס מאכט אין אן אופן אז דאס מאכט ליכטיג אויכעט אין גאס, און ס'מאכט ליכטיג אויכעט אז אומות העולם זאלן וויסן אז אידן זענען טאקע מפוזר ומפורד בין העמים, זענען אבער אן עם אחד, אן איין און איינציגער פאלק,

אז מען געפינט זיך און ס'איז איינגעפירט דער מנהג אז די ערשטע פון די ערשטע טעג פון חנוכה מאכט מען אז ס'זאל זיין דורך א סאטעליט זאל מען אנצינדן חנוכה ליכט אין אזא מין אופן אז מען זאל דאס זען בבת אחת אין דער זעלבער צייט און אין דעם זעלבן אופן

און דווקא דער איד האט געמאכט ליכטיג, אנגעצונדן די ליכט, און געמאכט דערביי די ברכות, געבענטשט דערביי דעם אייבערשטן, וואס דאס ווערט דערנאך נמשך די אלע זיבן טעג נאך דעם ערשטן טאג, וואס זיי זיינען אנטקעגן די זיבן טעג פון יעדער וואך פון א גאנץ יאר.

אז מען קען דורך רעדיא און דורך פארשידענע מכשירים, אז בשעת איין און איינציגער איד, אפילו א קינד, און אפילו לאו דווקא אן ערוואקסענער און א גיבור גדול, על דרך ווי מען האט עס אויכעט געזען דא היינט, אז א. קינד, ניט קײן גרױסער גיבור, האָט אָנגעצונדן אַן אײן-און-אײנציקע ליכטל אין אײן-און-אײנציקן אָרט פֿון דער װעלט, האָט עס מיד אין דער זעלבער רגע, האָט מען דאָס געזען איבער דער גאַנצער װעלט, װי אַזױ ס'איז געקומען אַ ייִדיש קינד און האָט אױכעט גענומען אַ ליכט, ניט קײן אָנגעצונדענע, און האט געמאכט פון איר א ליכטיגע זאך, און געמאכט דערפון א זאך וואס איז ליכטיג מיט די ליכטיגקייט פון תורה און מצוות, און וואס אויכעט וואס די זאך איז פארבונדן מיט דעם זיכרון, ווי אזוי דער, דער אייבערשטער האט באוויזן אידן אין ימי חנוכה די ניסים פארבונדן מיט נרות חנוכה, אנהייבנדיג פון דעם נס הכללי, ווי מען זאגט אין על הניסים אז בשעת אידן האבן געוואלט מקיים זיין מצוות און ס'איז געווען אומות וואס האבן זיי געשטערט אין דעם און ניט צוגעלאזן זיי זאלן מקיים זיין תורה ומצוות און ניט לערנען תורה ומצוות, איז געווארן דער ניסיך און נפלאותיך און ישועותיך און זינט דעמאלט אן. ווערט עס אויכעט באנייט און באנייט אויכעט דורך אט א דעם ענין וואס מען מאכט דאס דורך א סאטעלייט, דערמאנט מען נאכאמאל און באווייזט דאס אז יעדער מענטש זאל דאס קענען זען מיט פליישיגע אויגן, אפילו ניט אידן, און אידן האבן דערביי אויכעט גלייך די ערקלערונג אז דאס איז פארבונדן מיט דערמיט וואס אידן זיינען מקיים תורה און מצוות, העלפט דאס אויכעט אז די וועלט זאל זיין א געזונטע וועלט און א שלום'דיגע וועלט, ועוד והוא העיקר, אז דעמאלט קומט מען פון דעם ערשטן טאג פון חנוכה, קומט מען גלייך צו דעם טאג לאחרי זה, אז מען איז מוסיף נאך א ליכטל, ווארום א איד ווייס אז ער דארף גיין מחיל אל חיל, אזוי ווי ער וואקסט בגשמיות על אחת כמה וכמה דארף ער וואקסן ברוחניות, און אין די צייט פון ימי חנוכה וואס פארבונדן מיט ליכטיגקייט מאכט ער אויכעט ליכטיג, זיין שליחות וואס יעדער איד האט, אז פון טאג צו טאג זאל ער צוגעבן נאך מער אין זיין אידישקייט, און זען אויכעט אז די אידן ארום אים זאלן צוגעבן אין זייער אידישקייט, און צוגעבן אין אזא מין אופן אז זאל זיין ווי דערמאנט פריער על פסח בעצם אויף בחוץ באלייכטן דעם גאנצן ארום, און אזוי גייט מען מחיל אל חיל, און מיט דעם ביז וואנעט מען צינדט אן אלע זיבן ליכטלעך וואס קומען לאחרי דער ערשטער ליכטל, וואס זיי זיינען פארבונדן מיט די זיבן טעג פון דער וואך, וואס פון זיי באשטייט זיך דער גאנצער זמן, די גאנצע צייט פון קיום העולם. באשטייט זיך דאס פון וואכן, און פון די וואכן שטעלן זיך צוזאמען חדשים און יארן, און צענדליגער יארן ווערט דאס באלייכטעט און ווערט באלויכטן אין אזא מין אופן אז דאס באלייכט די גאנצע וועלט, אז מען זאל וויסן זיין אז די אמת'ע ליכטיגקייט שטאמט פון נר מצוה ותורה אור, און די ליכטיגקייט איז אין אזא מין אופן ווי דערמאנט פריער, ווי חנוכה מאכט דאס אויכעט אין א ליכטיגן אופן ערקלערט אז ס'דארף זיין אין אן אופן אז מ'מאכט ליכטיג די גאנצע וועלט ארום זיך אנהייבנדיג פון די גאַס אַרום זיך, און ס'ווערט דערנאָך העכער אין אַזאַ מין אופֿן אין וועלט, אַז מע דאַרף שוין ניט צינדן, לאחרי ווי מע האָט אויסגעפּרוּווט אַ גאַנצע וואָך נאָך פֿאַראַנאַנד, און מע האָט אָנגעצונדן נרות חנוכּה, האָט מען דאָס געמאַכט אין אַזאַ מין גוטן אופֿן און געזונטן אופֿן, אַז דערנאָך איז עס שוין ליכטיק אויטאָמאַטיש אַלע טעג פֿון אַלע וואָכן פֿון דעם גאַנצן יאָר.